נעכטן געהאט א שיינע שמועס וועגן אמונה, אבער די הייליגע רבי זאגט אז ביי די וועלט איז אמונה א קלייניקייט, ביי מיר איז די עיקר אמונה. אויף דעם האט מען געהאט נעכטן א שיינע שמועס. אבער מען האט נאך נישט געענדיגט דעם שמועס פון נעכטן, מען דארף אביסל ווייטער ממשיך זיין. די הייליגע רבי זאגט, אמונה, אמונה, איז פשוט א רפואה פאר די מענטש, א רפואה, חס וחלילה איינער האט נישט קיין אמונה, ער לעבט מיט טבע מקרה מזל. דאס אז מ'פאלט אריין אין דעם, די שרעקליכע שרעקליכע יצר הרע הייבט אן מאכן טראכטן די מענטש מחשבות, די וועלט פירט זיך, די וועלט פירט זיך אן קיין, אן קיין מנהיג, אדער חס וחלילה א מענטש טראכט, ס'האט פאסירט, געשען א עקסידענט, ס'איז פאסירט, ס'איז פאסירט אזוי. פאסירט אזוי ביי מענטשן, פאסירט אזוי. נעבעך, פלוצלינג, געשען, פון זיך אליינס, אוועק, אהער, אהין, א עקסידענט, געשטארבן, א פייער, א וואסער, א ווינט, א וואלקן, מזל, מענטש טראכט, שוין, איך בין א שלמזל. איך בין א שלמזל, מיר, מיין מזל גייט מיר עס נישט. דא וואס האבן מזל, די מזל שפילט זיי. זאגט דער רבי, אזא מענטש וואס לעבט אן אמונה, לעבט מיט טבע מקרה מזל, פלוצלינג באקומט ער א מחלה, וואס ס'העלפט נישט אויף דעם נישט קיין רפואה, ס'העלפט נישט קיין תפילה, ס'העלפט נישט קיין זכות אבות, ס'העלפט גארנישט. וואס איז פשט? וואס איז פשט אין די ווערטער? א מענטש האט נישט קיין אמונה, באקומט א מחלה, וואס האט נישט קיין רפואה. וואס מיינט עס? א שטראף? מוהרא"ש לערנט אפ פשט אין די ווערטער פון הייליגן רבי'ן לקוטי מוהר"ן די צווייטע חלק סימן ה'. עס איז לערנען לקוטי מוהר"ן, דער רבי הייבט אן העיקר הוא אמונה, העיקר הוא אמונה. ווייסט ווען דער רבי האט געזאגט די תורה?

העיקר הוא אמונה, די עיקר איז אמונה. א מענטש דארף זיך נאכזוכן און אויפזוכן, ווי האלט איך אין די אמונה? זיך שטארקן אין די אמונה, ווייל ס'איז דא מענטשן וואס ליידן חלאים, זיי האבן מכות מופלאות, אויסטערלישע מכות, און זיי ליידן עס נאר בשביל נפילת האמונה. ס'קען זיך דאכטן אז עס זעט אויס ווי אזא שטראף. שטראף? נישט קיין שטראף. די אלע זאכן וואס מענטשן גייען אריבער אין היינטיגע צייטן, מען רופט עס מענטל, מענטל אישוס, מענטל העלט, ווי זאגט מען עס? מענטל דיסארדערס, סייקאלאדזשיקל, וואס מיינט סייקאלאדזשיקל? אויך גלייך אין די מח. אהרלע קום דא וועסטו הערן שיינע זאכן פון רבי'ן דא דא א ליידיגע בענקל אהרן. דו האלטסט ווארט האסט מיר געזאגט נעכטן דו גייסט קומען ביסט געקומען. דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר"ן די צווייטע חלק סימן ה. ס'דא מענטשן וואס האבן נישט קיין אמונה ליידן זיי שרעקליכע מחלות און ס'איז נישט דא קיין רפואה אויף דעם, ס'העלפט אפילו נישט קיין מעדעצין, ס'העלפט נישט קיין תפילה, ס'העלפט נישט קיין זכות אבות, דריי זאכן העלפט נישט, איז מוראדיג שלעכט די תורה נישט אזא שטראף, וואס האסט נישט קיין אמונה. דא רעדט מען פון די נייע מענטל סיי יא וואס די נעקסטע ווארט סייקאלאדזשיקל סייקאלאדזשיקל קרייסיס אלע זאכן וואס טוט זיך לעצטנס אפ מיט די מח פון מענטשן די מח מענטשן הערן זאכן מענטשן טראכטן זאכן מענטשן זעען זאכן מענטשן דמיונען זאכן מענטשן פייניגן זיך שלאגן זיך וואו מענטשן האבן פאוביעס, עס שלאגט זיך אין מח, עס איז דא מענטשן וואס זענען די ערגסטע שונאים פאר זיך אליינס, א פרעמדע מענטש קען דיך נישט אזוי שלעכט טון ווי דו קענסט דיך אליינס האקן אין קאפ, כ'גיי נישט חתונה האבן, ס'גייט זיין געפערליך מיט מיר, איך גיי שטארבן, איך האב די מחלה, אה ס'האקט אין קאפ, ס'ספינט אין קאפ א מענטש, אינדרויסן קענסטו מיינען אז. א עושר און מענטשן זענען אים מקנא און מענטשן קוקן אים ארויף אינעווענדיג, ס'טוט זיך א געראטשקע אין מח, עס גייט א געראטשקע און ער זוכט צו מאכן א בלאטשקע מיט א משקה, קענסט די ניגון? עס גייט א געראטשקע, דאס הייסט אז ס'טוט זיך אין די מח א, קענסט די ניגון? אין מח גייט א געראטשקע, ס'איז. קענסט אמאל זען מענטשן דאווענען און ס'קען זיך דאכטן אז ער דאוונט ערליך, ער לויפט אהין און צוריק, האט גארנישט מיטן דאווענען צו טון, אין מח נעבעך, איינער דארף אים אנכאפן, איד זעץ דיך אוועק, נעם א סידור, דאווען, אה, גייט אראפ און ארויף, געווענליך א מענטש ווען ער איז שוין אנגעצויגן ער וויל זיך נעמען דאס לעבן, קען ער אויפן ברידזש אהין און צוריק און צוריק און אהין, אדער אין א אפיס א מענטש ער האט ער קען עס נישט דערהייבן ער ווייסט נישט וואס צו טון מ'גייט באלד געוואר ווערן אז ער איז א גנב עס איז א שווינדל ער וואקט אהין און צוריק און צוריק און אהין קענסט אמאל זען אויף א פארטש א מענטש וואקט ער רעדט אויפן טעלעפאן אהין און צוריק און צוריק און אהין די מח איז אים נעבעך אזוי אזוי נישט מסודר אזוי נישט רואיג פארוואס? ער האט נישט קיין אמונה ער ווייסט נישט דער אייבערשטער איז דא דער אייבערשטער מאכט אלעס דער אייבערשטער טוט אלעס. איינער האט אמאל געפרעגט מוהרא"ש וואס הייסט ס'העלפט נישט קיין תפילה? תפילה העלפט דאך אויף יעדע זאך, ווי קען דער רבי זאגן אז ס'דא מחלות וואס העלפט נישט קיין תפילה? ווי קען זיין שאינו מועיל לא לא רפואות, שוין, לא תפילה? ס'העלפט נישט קיין תפילה? תפילה העלפט! האט מוהרא"ש געענטפערט זייער פשוט, ער ער קען נישט בעטן ווייל ער האט נישט קיין אמונה. אוודאי העלפט תפילה, וואלט ער געהאט אמונה וואלט ער געבעטן, ער בעט נישט, אפילו ווען ער בעט ס'איז געמאכט. דער רבי האט אמאל גע'מוסר'ט אנשי שלומינו אז זיי דאווענען נישט אזוי ווי עס דארף צו זיין, דער רבי פארציילט ווען ער איז געפארן אויפן שיף קיין ארץ ישראל, אויפן וועג צוריק איז געווען א געפערליכע שטורעם, און דער רבי איז געזיצן אזוי רואיג דארט, און מ'האט פארגעהאלטן דער רבי זיצט אזוי רואיג טוסט נישט גארנישט, דארף שלעפן עפעס א שטריק, האט דער רבי געמאכט אזוי.

עס האט אויסגעקוקט ווי ער שלעפט, ער האט גארנישט געשלעפט, ער האט זיך געמאכט אזוי, האט דער רבי געזאגט אזוי, אזא פנים האט ענקער דאווענען. ער דו שרייסט פון גארנישט, ס'איז סתם דו גלייבסט נישט אין דעם, דו טראכסט נישט פונעם אייבערשטן. אלע פראבלעמען וואס גייט אריבער אויף א מענטש'ס מח קומט פון חסרון אמונה, נישט פון שאטס. ס'איז דא גאנצעטע גרופעס מענטשן וואס זיי האלטן אז אלע די וועלט גייט אונטער ווייל מען געבט שאטס פאר קינדער קעגן פאקן, פאקס, מיזעלס. דו ווייסט פון דעם? ס'דא מענטשן וואס האלטן אז דאס מאכט אז די וועלט זאל אלע צרות און יסורים. אנדערע מענטשן וועלן דיר זאגן וועגן אנטיביאטיק. ווייל מען געבט אנטיביאטיק ווען די האלז טוט וויי, ווען מען האט סטרעפט, דאס מאכט נאכדעם. ס'איז שוין טשאדעלע באדעלע, שיינע שיינע חלומות, שיינע דמיונות, ער וועט דיר זאגן אויב מען עסט ווייס ברויט וואס מען וואשט עס מיט בליטש, און דער וועט דיר זאגן אז די היינטיגע פרוכט זענען געשפריצט, מען שפריצט עס, אלץ קומט פון אילן מאסק, אלץ קומט פון די פון די פאר פירערס פון די וועלט וואס זיי קאנטראלן אלעס, סאו אלע פרוכט און וועדזשטעבלס שמירט מען אן מיט סם, דו ווייסט נישט, דו לאכסט, און און מענטשן לעבן אזא אזאנע פאנטאזיעס און אלע דו לאכסט? דו כאפסט נישט אז די פאונ'ס וואס מ'מאכט, דאס איז אלץ דיך צו טרעקן, דאס איז אלץ די רעגירונג, ס'איז איין זאך, ס'איז א געקאווערטע. נעבעך, שוין. מיט די אלע מענטשן איז דאך א גרויסע רחמנות, זיי האבן זיך א נייע, א נייע תורה, א נייע, א נייע אמונה. דער רבי זאגט, אלץ קומט פון חסרון אמונה, אלץ וואס א מענטש ליידט, פייניגט זיך. פעניק אטעק, כאפט אים אן פלוצלינג א ענקזייעטי, איך ווייס איך קען נישט די ווערטער, איך לערן מיך לעצטענס אויס די ווערטער, ענקזייעטי, און און און נו, וואס ס'גייט נאר אריבער אין די מענטש'ס מח, אלץ קומט פון חסרון אמונה, די מענטש האט פארגעסן אז ס'דא א באשעפער, ווער אטעמט אין דיך? ווער זעט אין דיך? ווער וואקט אין דיך? איז אמאל געקומען א בחור צום ראש ישיבה וויל זיך טענה'ן אמונה. קענסט די מעשה? ס'איז א שיינע מעשה, א קלאסיק מעשה. א בחור ער וויל דעם ראש ישיבה אויפווייזן טענה'ט אמונה. זאגט אים דער ראש ישיבה שטעל דיך אויף. ער שטעלט זיך אויף. זעץ זיך אראפ. זעצט זיך אראפ. וואק אהין, וואק צוריק. ווער וואקט אין דיך? ווער ביסטו? פלייש קען וואקן? ווער וואקט אין דיך? וואס איז לעבן וואס איז טויט וואס איז דעד וואס איז יעצט געשען וואס וואס כ'וויל עס פארשטיין נישט כ'מיין מען דארף אים אויפווייזן אויפווייזן חקירות און דרישות ווער זעט אין דיך ווער וואקט אין דיך ווער אטעמט אין דיך וואס איז דא אין דיך די דאקטוירים זענען די גרעסטע מאמינים פארוואס ווייל ער לערנט אלעס ביז כ'ווייס נישט. דאס ארבעט מיט דעם, די בלוט ארבעט אזוי, און דאס ארבעט מיט דעם, דאס ארבעט מיט דעם, און נאכדעם ווייס איך שוין גארנישט. און נאכדעם, סאו וואס מאכט עס? גאט, פרעי טו גאט, גיי צום אייבערשטן, בעט דעם אייבערשטן. כ'ווייס נישט. און ביי קאוויד זענען זיי געווארן אזוי צומישט און אזוי פארלוירן, אז זיי זאגן זיי ווייסן גארנישט, זיי ווייסן שוין גארנישט, ס'דא א באשעפער.

דא געווען א גאווערנער, פאריגע גאווערנער, ער האט זיך אויפגעשטעלט ביי קאוויד און גערעדט כפירות. געדענקסט? כפירות! קיינמאל נאכנישט געווען אזאנס, א גאווערנער זאל רעדן אזוי קעגן די אמונה? כ'מיין די די אמעריקאנער באפעלקערונג איז געבויט, נאכאמאל נישט די אידישע אמונה אז די אייבערשטער, אז ס'איז דא א גאט, אין גאד ווי טראסט, ער האט זיך אויפגעשטעלט גערעדט אזאנע ממש כפירות, ס'האט גארנישט מיט גאד, איך, איך שטעל עס אפ, איך מאך עס, אפאר חדשים נאכדעם. פלוצלינג, פון אונטער דער ערד אפירגעקומען אויף אים אזאנע שמוץ, נאך אזאנס נישט געווען דא. אוועקשטופן א גאווערנער פון ניו יארק, באלד אזוי גרויס ווי די פרע, כ'מיין, די ניו יארקער גאווערנער איז א גרויסע, גרויסע מאכט. גיי לחיים ולשלום, ווייס נישט, ער האט ארויסגעגעבן א בוק, אז ער, וויאזוי ער האט יעצט ווערט מען גע'וואס סתם א א פנים, א מענטש ער גלייבט אינעם אייבערשטן ער ווייסט די אייבערשטער מאכט אלעס, די אייבערשטער איז דא, וועל איך אויסגעהיילט ווערן, פארוואס כ'האב שוין נישט די אלע פאנטאזיעס, איך הער זאכן, איך זעה זאכן, און וואס גייט זיין, און וואס גייט זיין, דא אסאך מענטשן פייניגן זיך אליין, ס'דרוקט מיר עפעס דא, ס'דרוקט מיר עפעס דא, און דא דרוקט מיר עפעס, און דא האב איך א באמפ,

און ס'גייט, כ'ווייס נישט, מענטשן גייען זיך הרג'נען איינער דעם צווייטן, און ווער גייט אכטונג געבן, און מ'מוז זיך פארשאפן גאנס, און און. דער באשעפער, דער אייבערשטער פירט די וועלט, דער אייבערשטער פירט די וועלט. יא אבער אפשר גייט געשען. וואס זאגסטו וועגן א פייער? דו האלטסט, וואס זאגסטו וועגן א פייער? היינט רופט מען מיך פון שטעטל זאגן אז מ'קען נישט עפענען די פענסטער ווייל ווייל פון פון פון קענעדע וואו ברענט.

וואס געהערט פון מוהרא"ש דאס מוהרא"ש פלעגט זאגן פאר אלע וואס פלעגן אנקומען זאגן ווייז מיך די באשעפער זיי מיך מסביר וואס באשעפער איז דעמאלטס הייב איך אן רעדן מיט דיך ווייסט מוהרא"ש'ס ענטפער דאס איז יעדע דרשה דו האסט געלערנט דא ארי זיי מיך מסביר וואס לופט איז אז נישט אטעם איך עס נישט וואס איז לופט

מען קען נישט זען די אייבערשטער, מען קען נישט זען, כי לא יראני האדם וחי, שטייט אין זוהר הקדוש די טאג וואס מען גייט אוועק פון די וועלט דעמאלטס וועסטו פיין זען, דעמאלטס וועסטו שוין זען, מען גייט אוועק פון די וועלט דעמאלטס עפענט זיך אויף די אויגן, און דארף מען עס נאכדעם צומאכן, שפעטער קומען די קינדער דארפן ארויף לייגן אביסל זאמד אויף די אויגן און פארמאכן, כבוד השכינה, ער האט זיך פארקוקט, צו זען דעם אייבערשטן, די גמרא פארציילט די קייזער, די רוימישע קייזער האט זיך געטענה'ט מיט ר' יהושע, ער וויל זען דעם אייבערשטן. זאגט ער אים מ'קען נישט זען די אייבערשטער, זאגט ער איך בין דער רוימישער קייזער, דו מוזט מיך ווייזן די אייבערשטער. זאגט ער אים מ'קען נישט זען די אייבערשטער, ס'איז נישט דא אזא זאך, איך לייג דיך אין דזשעיל, דו ווייזט מיר די אייבערשטער, זאגט ער אים ווייסט וואס, מארגן, מארגן צוועלף אזייגער, נו, האט ער אים ארויסגערופן אינדרויסן, זאגט אים קודם קוק ארויף אויף די זון, זאגט ער איך קען נישט, איך ווער בלינד. קוק ארויף אויף די זון פאר זעכציק סעקונדעס, כ'ווער בלינד! זאגט ער אים, דו טיפש! דו טיפש! די זון איז דאך נאר א באשעפעניש וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, דאס איז איינע פון די בריאות, ס'איז א בריאה וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, מען קען אויף דעם נישט קוקן, ווילסטו קוקן אויף דער באשעפער פונעם באשעפעניש, וואס האט באשאפן דעם באשעפעניש האט באשאפן דעם זון, מען קען נישט קוקן אויפן אייבערשטן, אבער איך וויל פארשטיין, קענסט נישט פארשטיין! קענסט נישט פארשטיין!

ס'איז זייער אינטערעסאנטע זאך, פארוואס אז איינער פאלט אוועק פון אידישקייט און ער זעט א איינער וואס איז נאך מיט אידישקייט ווערט ער ווערט ער גערעגט. איך האב מיין וועג דו האסט דיין וועג, פארוואס גייט וואס איז געשען? מוהרא"ש פלעגט עס מסביר זיין, ארץ ישראל נעבעך דארט איז דא מיליאנען אידן וואס ווייסן נישט פון קיין אידישקייט, אויסגעריסן שמע ישראל, אויסגעריסן שבת, ער זעט א א איד וואס היט תורה ומצוות, הייבט אן צו קאכן, וואס קאכסטו? זיך אים געבן אוועק אויף אינעווענדיג די פינטעלע, ס'איז יא דא א באשעפער אין די וועלט, ס'איז יא דא א גיהנום, ס'איז יא דא א גן עדן, ער ארבעט יארן יארן יארן אויסרייסן, אויסרייסן, אויסרייסן אמונה, יא דא, מוז ער נאכאמאל פיינט האבן, רעדן אויף דעם, שרייען אויף דעם, נאכאמאל און נאכאמאל.

ווער רעדט נאך פון דאנקען דעם אייבערשטן, דאס איז דאך אזא אזא. איינער פרעגט מיר אזא שאלה, איך האב מורא אז איך גיי נישט האבן קיין גוטע קינדער ווייל איך איך דאנק איך איך ס'איז מיר אזוי גוט די לעבן סאו איך הער נישט אויף צו דאנקען, און נאכדעם כאפ איך מיך אז איך בעט גארנישט פאר זיי וואס איך קען טון, אן עצה, וואס וואלסטו געענטפערט אויף אזא בריוו? א מאמע, א ווייבל פרעגט איך האב קינדער, איך איך איך דאנק א גאנצע טאג, שכוח אייבערשטער שכוח א גאנצע טאג, איך טאנץ שכוח אייבערשטער שכוח אייבערשטער ס'מיר גוט ס'מיר גוט און דא כאפ איך מיך אפשר וועל איך איין טאג נישט האבן קיין גוטע קינדער ווייל איך בעט נישט, וואס איז די תירוץ? וואס איז די עצה? נו? וואס? אזוי אזוי כ'האב נאך נישט אנגעקומען צו ענטפערן די בריוו אבער אזוי גיי איך לכאורה ענטפערן, דאנקען? דאנקען דעם אייבערשטן? דער וואס דאנקט דער איז א געהאלפענער, דער וואס דאנקט דעם אייבערשטן, דער וואס הערט נישט אויף צו זאגן כ'דאנק דיך אייבערשטער וואס'ט ביסט אזוי גוט צו מיר, דער איז א געהאלפענער. א מענטש כאפט נישט די חסדים וואס דער אייבערשטער טוט מיט אים, כאפט נישט, פלוצלינג איינער פילט נישט גוט, הייבט מען אן טראכטן, wow, דער פילט נישט גוט, איך פיל יא גוט, סתם אזוי ווי ס'איז, מען טראכט נישט, דאס פעלט מיר, דאס פעלט מיר, יענץ פעלט מיר, דאס פעלט מיר, מ'איז ברוגז אויף דיר, מ'איז ברוגז אויף דיר, און פלוצלינג, איך האב אביסל פיבער, איך קען נישט גיין אין ארבעט, איך ליג אין בעט, הייבט מען אן טראכטן, נעקסטן טאג ווען מ'פילט זיך בעסער, וואו, שכוח אייבערשטער איך פיל גוט. סתם אזוי כאפט מען אפילו נישט צו זאגן שכוח אייבערשטער איך פיל גוט. מענטש כאפט אפילו נישט ער האט צוויי פיס צו וואקן. חס וחלילה ער האט זיך צובראכן די פיס, אה, איך האב פיס, דו האסט פיס? דו כאפסט ווי לאקי דו ביסט דו קענסט וואקן מיט פיס? איך האב פיס איך קען וואקן שכוח אייבערשטער. פארוואס צופרי א מענטש שטייט אויף הייבט ער נישט אן קודם כאפט א שפאציר רבונו של עולם. כ'האב אויגן, כ'דאנק דיך, שכוח אייבערשטער פאר מיינע אויגן, שכוח אייבערשטער, שכוח אייבערשטער כ'בין נישט אין שפיטאל, שכוח אייבערשטער כ'קען גיין, כ'קען קומען, ווער רעדט נאך, ברוך השם כ'האב חתונה געהאט מיט קינדער, דאנקען און דאנקען און דאנקען און דאנקען און שכוח און שכוח, דו ביסט א געהאלפענער, א מענטש זאגט שכוח א גאנצע צייט, א געהאלפענער. מ'קען מאכן אפילו א פריוו. לאמיר זאגן איינער דארף צוקומען צו דיר, כ'ווייס נישט ווער ס'דארף צוקומען צו דיר, לאמיר זאגן צו דו האסט ארבעטארער, צו דו האסט שכנים, לאמיר דו האסט איינער וואס הערט דיר נישט אויף צו געבן גוטע ווערטער, וואלסט דיך ארויסגעגאנגען פון א וועג פאר אים, וואס יענער, נאך פאר יענער בעט וואלט איך געטון פאר אים אלעס, איינער זאגט דיר אלץ א גוט ווארט, מאכט דיך גוט פילן.

עטס חתונה האבן, עטס ארבעטן, עטס לערנען און ארבעטן, ארבעטן און לערנען, מיין שיעור צופרי, און אינמיטן טאג א משניות לאנטש, און אנשטאטס בעטן א רעיז, עטס גיבט אויס א טריק פון רעבן, אנשטאטס בעטן א רעיז, ווייסט נישט וואס זאגסטו אין ארץ ישראל א רעיז? א העכערע געהאלט? נישט א טיפ. טיפ. צאל מיר פאר מיינע. טיפ מיינט אזוי ווי א באקשיש. נו וואס איז דאס א עקסטערע זאך? איך ארבעט פאר די שעה, גיב מיר א העכערע געהאלט. בקיצור, א העכערע געהאלט, דא הייסט א רעיז אין ענגליש, מ'רופט עס אזוי איז ער וועט דאך מאכן פון דיך פורים, דאס גענאר מאכט מען פון יונגעלייט. אוודאי א רעיז, אוודאי. די ממ ח. א מענטש האט קוים געהאט די גאטס אריינצוגיין איין מאל אין אפיס בעטן א רעיז, וויאזוי גייט ער מארגן נאכאמאל אריינוואקן אין אפיס בעטן א רעיז? דאס איז א זאך וואס א מענטש קען נישט טון, זאל מען נאך רעדן מ'עט אלעס אויסארבעטן, אבער קודם זע אז אלעס זאל קלאפן, און אזוי דעס ער קוועטשט אויס א ארבעטער, הערסט? און נאכדעם דו זע נאר, איך שטעל דיך מענעדזשער אויף די גאנצע בילדינג. איך וויל נישט זיין מענעדזשער אויף די גאנצע בילדינג, איך וויל אהיים ברענגען ברויט פאר מיין שטוב, אבער אכטונג געבן וויאזוי מען מאכט עס, פארשטייט מען דארף זיין, מען דארף זיין דאנקבאר פאר א פאר א באלעבאס, אבער נישט לאזן זיך ווערן אויסגעקוועטשט, יא מען האט זיך שוין געקוועטשט גוט, מוזט פרעגן די יונגע בחורים וואס זענען, זיי קומען שוין פון די גאס, זיי ווייסן שוין, זענען שוין נישט אזוי עקסייטעד פון פון פון פון איינער האט דיך געאפערט א אפיס מיט, דו קענסט דא מענעדזשן, פארשטייסט, דאס איז אונזער בילדינגס. איך דארף נישט קיין בילדינג, מיר איז גוט צו זיצן ערגעץ אויף א קעסטל און און וואס געסטו מיר א שעה? פארשטייסט נישט, אונז האמיר עס, אונז זעמיר דער נאמען, מ'באקומט א טישירט, עניוועי, אבער ווילסט הערן א גוטע טריק, ווילסט הערן א גוטע עצה וויאזוי מען קען באקומען א רעיז, פארשטייט זיך בעטן די אייבערשטער, דאנקען די אייבערשטער, קוק הער, דו זאג פאר דיין באלעבאס, לאמיר זען צו דאס קען ער טון, כ'האב זייער הנאה צו ארבעטן דא.

אזוי איז דאנקען דאנקבאר באמת איך מיין דו ארבעטסט דאך דארט אויב ביסט נישט צופרידן גיי ארויס פון דארט דארפסט דאך נישט דא זיין דאס איז א עקלדיגע זאך זיך צאמנעמען ארבעטארעס ביים באלעבאס זיי שטיין און מאכן חוזק פון אים און און דו ארבעטסט דאך דא יא ער איז דאך דער שליח דיר צו געבן פרנסה ביסט נישט צופרידן גיי ערגעץ אנדערש ביסט צופרידן גיב אים שיינע ווערטער גוטע ווערטער אזוי איז מיט יעדן איינעם.

א מענטש איז א דאנקבאר מענטש, מען מאכט עס מיט מיר אויך, האב נישט מורא, איך קען פונקטליך די גאנצע עקלדיגע וועג פון פון פון פלוצלינג קומט ער בעזה טה טה טה טה גיט גוטע ווערטער, ווייל ער וויל מיך אפ אויספאפן, ער גייט מיר באלד בעטן עפעס א זאך, זיי א דאנקבאר מענטש, זיי א דאנקבאר מענטש, הייבט זיך אן ביי די אייבערשטער, הייבט זיך אן ביי די טאטע מאמע, טאטע מאמע. ווי שלאפסטו? ביי טאטע מאמע. שיין רעדן צו טאטע מאמע, אלעס טון פאר די טאטע מאמע, באגריסן טאטע מאמע, זוך נישט ארויסצוקראצן שלעכטס פון זיי, עס איז דא גענוג שלעכטס ביי דיר אליין, דארפסט דאך נישט זוכן שלעכטס ביי יענעם, וועגן זיי, וועגן זיי, וועגן זיי, קיצור ער בלעימט די גאנצע שטאט

וואו זיי וועלן באקומען לופט צו אטעמען, דו ווייסט אז אז נישט יעדע מענטש איז איז געזונט צו געבן גוטע ווערטער, נישט יעדע מענטש איז געזונט צו געבן גוטע ווערטער, נישט יעדע מענטש איז געזונט צו נעמען גוטע ווערטער. דו ווייסט פון דעם? שיע, שוע. שוע דו ווייסט פון דעם? שוע דו קענסט געבן גוטע ווערטער? טראכט נישט די ליגנט אז פאר דיין ווען די חתונה? תמוז? אוף, נאך די חתונה גיי איך געבן גוטע ווערטער קענסט יעצט פרובירן צו צו דו קענסט געבן פאר דיין מאמע למשל מאמע ביסט א גוטע מאמע כ'האב דיך ליב מאמע גוטע, געבן גוטע ווערטער, ס'איז א געזונטע נאטור צו קענען געבן גוטע ווערטער, נאכדעם איז דא א געזונטע נאטור צו קענען נעמען גוטע ווערטער. סאו ס'קען אמאל זיין אז דיין מאמע באקומט נישט קיין גוטע ווערטער, אפשר קענסטו איר געבן א גוט ווארט, שכוח מאמע, ס'איז אזוי געשמאק דא, אזוי צופרידן, דו ביסט מיין מאמע. אה, ביסט די בעסטע מאמע, אה, זאכן וואס קודם מסתם וועט זי עס נישט קענען נעמען, ווייל ס'איז די ערשטע מאל דו זאגסט, נאכאמאל גוטע ווערטער, נאכאמאל גוטע ווערטער, ס'איז אזא גוטע נאטור צו זיין א געבעדיגער, און ס'איז אזוי גוט א דאנקבארער מענטש, איך בין אריינגעפארן אין א שמועס פון דאנקען דעם אייבערשטן, דאנקען דעם אייבערשטן. אזא פראבלעם איז נישט קיין פראבלעם, אפשר וועל איך נישט האבן קיין גוטע קינדער, פארוואס ווייל איך הער נישט אויף צו דאנקען דעם אייבערשטן, איך בעט נישט? דאנק, דאנק, א גאנצע טאג, שכוח אייבערשטן, ואילו פינו מלא שירה כים, אפילו מיין מויל זאל זיין אזוי ווי די וואסער, און מיין צינג זאל זיין אזוי ווי די כוואליעס, שפתותינו, מיין ליפן ווי די הימל, אין אנחנו מספיקים להודות לך על אחת פאר איין מין גוטס אלף אלפים, דער אייבערשטער איז אזוי גוט צו מיר. דער אייבערשטער איז אזוי גוט צו מיר איז דא אין היכל הקודש פרעגסט איינעם וואס מאכסטו? ווייסט ער ענטפערט דיך? ניין ברוך השם ענטפערן שוין אלע חסידישע אידן כמעט היינט, ניין? נאכנישט אלע? אקעי, ס'איז דא מענטשן וואס שוין געבן א שריי עפעס א נישט גוטע ווארט? ס'איז דא מענטשן וואס זאגן גוט, ארי גוט?

פון זיך אליינס, א מענטש האלט אינמיטן זאגן עפעס א תפילה, ס'איז מיר אזוי שווער, און ער טראכט זיך, ס'איז דאך טאקע ש. זאגט טאקע אוי לי, זאגט א לשון קודש'דיגע תפילה, אוי לי, וויי לי, ער וויל עס נאכאמאל איבער זאגן, פריער, אוי לי, וויי לי, באמת, דער רבי זאגט א מענטש קען נתעורר ווערן פון זיך אליינס, דו קענסט זאגן פאר א חבר, ער פרעגט דיך וואס מאכסטו? אייבערשטער איז אזוי גוט צו מיר, איך הייב טראכטן, אייבערשטער איז טאקע אזוי גוט צו מיר, כ'האב פריער האב איך עס פלעין געזאגט, טאקע גוט צו מיר, כ'בין געזונט, כ'בין געזונט, וואס נאך קענסטו געבן פאר א מענטש וואס איז געזונט? וויפיל פעקעלעך געלט האסטו אוועק געלייגט? וויפיל פעקעלעך געלט? וויפיל פעקעלעך? צענערס, ראבער בענדס. אוועקגעלייגט שיך באקסעס, דאס איז אלעס פיין און וואויל ווען מען איז געזונט, די רגע וואס א מענטש איז נישט געזונט, מען קען גארנישט טון מיט דעם, גארנישט, חס ושלום יעמאנט מיר זאגט ער דארף עפעס אדורכגיין עפעס א פראסידזשער אויף די אויגן, און ווען נישט ווערט ער בלינד, ס'דא אזא זאך? ער פרעגט מיר וואס הייסט? ברענג אים אהן, איך גיי פארלירן א אויג? ברוך השם דארט מען האט עס פארראכטן. וואס קען געלט העלפן אז א מענטש קען נישט זען? וואס קען געלט, וואס איז ווערד? און אז דער אייבערשטער געבט מיר געזונט, ער געבט מיר צו אטעמען נאך פאר ער געבט מיר שיך, מאכט א ברכה אויף די שיך יעדן טאג, און איך גיי און איך קום און איך טו און איך מאך, א מענטש פארגעסט אמאל פונעם אייבערשטן און ער מיינט איך קום און איך גיי און איך טו און איך מאך און פלוצלינג אופ, אופ, שיינע קאר, אופ, איך געב א קראך אריין אין איינעם, אופ.

זיין פון אמונה אז דער מענטש לעבט מיטן אייבערשטן ס'איז אים גוט. האב אזוי רחמנות אויף מענטשן וואס ווייסן נישט פון די לימוד. וויאזוי סטראגלסטו עס דורך? וויאזוי מאכסטו דורך דיין טאג טעגליכע לעבן? וויאזוי מאכט א מענטש דורך זיין לעבן אן

מ'האט שוין אלעס, מ'האט שוין אלעס ערלעדיגט ס'זאל גארנישט געשען, אבער טראכט ער ווייטער עפעס און טראכט ער ווייטער עפעס, די נעגעטיווע, די, נעם אריין דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער מאכט נאר גוטס פאר מיר, ס'איז געשען עפעס, כ'האב פארלוירן עפעס, דער אייבערשטער האט עס געמאכט, דער אייבערשטער האט עס גענומען, דער אייבערשטער האט עס געגעבן.

האט זיך איסר געווען ליידיג, מ'האט אמאל געפרעגט, ווען מ'געט דיר ווען די וועד, די, די, דו קענסט פירן די וועלט, דו קענסט באשאפן די וועלט און זאגן פארן אייבערשטן וויאזוי צו פירן, וויאזוי וואלסטו געמאכט? ס'איז געווען א גאנצע גערעדאכץ אין בית מדרש, איינער זאגט איך וואלט געמאכט אז יעדער זאל האבן געלט, וואס דארף מענטשן סטראגלען? נישט דא קיין שפיטאל, וואס איז די גאנצע זאך פון פון מ'ווערט נישט געזונט, מ'ווערט געזונט, פלעסטיגע מענטשן. ווייס נישט פלעסטיק צו פון סערעמיק, עפעס א סארט מענטש, מענטשן, וואס? עי איי? א מין וועג פון פון פילט נישט גוט, האלט און זיך. א צווייטער זאגט איך וואלט געמאכט כ'ווייס נישט זאל וואקסן וואס דארף מען רעגן, שיינע וועטער איז געהעריג, קאלט, הייס, ס'טוט זיך א גאנצע. א צווייטער זאגט איך וואלט געמאכט וואס דארף מען מאכן די גאנצע זאך פון פון. ער האט נישט קיין קינדער ער האט יא קינדער עפעס א פרומטשיגער אינגערמאן דארט געווען אין די זייט ער זאגט בכלל וואס דארף מען בכלל מאכן די גאנצע חתונה האבן וואס דארף וואס דארפן מענער האבן מיט פרויען קען מאכן ס'זאל אין בית מדרש איך ווייס נישט עפעס א פאודער אין די קאפ ס' 'קומט ארויס א טשיקעלע איך ווייס נישט קומט ארויס א קינד וואס דארף מען די גאנצע וואס די גאנצע וועלט און די קדושת לוי האט זיך שוין נישט געקענט איינהאלטן און ער געבט א שריי אויס ווען מיר זאל מען לאזן אריין רעדן אין די בריאה, וואלט איך עס געפירט אזוי ווי דער אייבערשטער האט עס געמאכט! פונקט אזוי! ווי קען זיין דער אייבערשטער מאכט נישט שלעכט? ס'איז געווען א צדיק ר' מרדכי'לע נעסכיזער. ער איז געווען עלטער פון אלע זיינע חברים, געווען א א. פלעגט ער אלץ זאגן, אויב עטס ווילטס לעבן לאנג, האטס נישט קיין קשיות. ווער ס'פרעגט קשיות, מ'רופט אים ארויף אויבן, אויבן איז דא תירוצים אויף אלעס. פארוואס ער האט געדארפט האבן נישט קיין געזונטע קינד. פארוואס? פארוואס? פארוואס? זאג מיך פארוואס? ער איז דאך אזא וואוילע מענטש. און פארוואס ער האט געדארפט נעבעך דאס מיטמאכן? עס איז געשען א שרעקליכע טראגעדיע. עקסידענט. שוין. פארוואס? פארוואס? מענטשן פרעגן פארוואס. און. די גוים, עפעס איז געשען, ער רייסט ארויס די האר פון קאפ ביי א צרה, ער נעמט א, ער נעמט א מעסער ער שניידט זיך, ער שניידט זיך די פלייש, ער קען עס נישט נעמען, און דעם די אייבערשטער זאגט פאר אידישע קינדער איך וויל נישט, איך וויל נישט אז ווען עפעס געשעט זאלט איר צורייסן, לא יקרחו קרחה בראשם, און אויך נישט, אויך נישט אריין קריצן קיין קיין. שרט, פלאג דיך נישט, ס'איז דא א באשעפער, ס'איז דער אייבערשטער פירט די וועלט, ס'איז דא א וועלט, און ס'איז דא נאך א וועלט, ווער ס'האט קשיות, אויבן, ווייסט דער הייליגער ישמח משה זכותו יגן עלינו, א גאנץ לעבן האט ער נאר געוויינט משיח זאל קומען, ער האט אזוי געוויינט, ער האט געזאגט פאר די אייבערשטער אז אפילו אויב מען קען, אויב ער שטערט, ער איז גרייט אים לייגן אין די זייט, משיח זאל קומען פאר אידן, אויך דאס אז מען רעדט פון דעם, דאס אליינס איז אזא מין מדריגה. דו בעטסט משיח זאל קומען, יא? אבער דו ווילסט אויך זיין פון די פארטי, יא? דו ווילסט זיין אינדרויסן מיט די פארטי? ניין, דו ווילסט זיין א חלק פון די שור הבר און די לויתן און די סעודה מיט די אלע גוטע זאכן וואס גייט זיין. ישמח משה זאגט פאר'ן אייבערשטן, הייליגער באשעפער, איך וויל משיח זאל קומען, איך שטער, אפילו מ'וועט מיך נעמען, מ'וועט מיך פארברענען און אידן זאל זיין גוט. האט ער געזאגט, אז ווען ער גייט ארויף גיין אויבן אין הימל, גייט ער נישט אריינגיין, מ'וועט אים וועלן געבן גן עדן, ער גייט זיך עקשנ'ען ביים טיר, ער גייט נישט אריין אין גן עדן ביז משיח קומט האט מען אים געזאגט אז אסאך צדיקים האבן עס שוין געזאגט אסאך צדיקים ווען זיי זענען ארויפגעקומען אויבן אין הימל האבן זיי געזען אז אויבן שטימט אלעס האבן זיי אפגעמאכט מיך גייט נישט אן צו ס'שטימט אויבן האט ער געזאגט איך וויל דא אידישע קינדער זאלן למעשה איז אוועק ישמח משה משיח נישט געקומען האט מען געפרעגט איינער פון די צדיקים וואס וואס איז די מעשה האט ער געזאגט אז מ'האט אים איז מכבד געווען צו זאגן א תורה, מען האט פארשפילט. הא? דוד המלך איז געקומען שפילן? עפעס פארשפילט. אבער דער געדאנק וואס די שמש האט געזאגט אז אנדערע צדיקים האט מען, איינמאל זיי זענען אנגעקומען אויבן האבן זיי געזען אז ס'איז אלעס גוט, האבן זיי געמאכט, ווייל אויבן איז אלעס גוט, אויבן איז אלעס גוט, סאו מען קען נעמען די אויבן אראפברענגען אויף אונטן, מען קען אריינלייגן אין די קאפ אייבישטער, די אייבישטער איז דא, די אייבישטער מאכט אלעס, און אויב איך דארף עפעס זאל איך אים בעטן. הייליגער רבי האט אונז געגעבן א וועג, ווי דו ביסט, וואקסט אויפן גאס, איך קען רעדן צום אייבערשטן, איך בין אין א קאר, איך קען רעדן צום אייבערשטן, איך בין אין א אפיס, איך קען רעדן צום אייבערשטן, איך בין אין בית מדרש, איך קען רעדן צום אייבערשטן, איך בין אויף מיין פארטש, איך קען רעדן צום אייבערשטן, איך בין אין מיין בעט, איך קען רעדן צום אייבערשטן, איך בין אויפן קאוטש, איך קען רעדן צום אייבערשטן, איך בין צווישן מענטשן, איך קען לייגן די הענט אויפן מויל. דו קענסט רעדן צו מיר יעצט ווילאנג דו ווילסט. איך זאל מאכן פסי' און איך ווייטער אזוי מאכן מיט די ליפן אביסעלע, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער באשעפער מאך מיך ניסים, מאך מיך ישועות. ר' ישעי', באקומען מתנה פון רבי'ן, ישעי' לאמיר זאגן מ'איז אראפגעפאלן אין עבירה, מ'האט געטון אן עבירה.

כ'האב אזא חיזוק פון די ניגון, די הייליגע ר' זושא האט געזאגט איי איך האב שוין נעכטן געזאגט פאר דיר די זעלבע ווערטער אבער יעצט מיין איך עס אמת'דיג און איי איך האב שוין נעכטן אויך געזאגט אז איך מיין עס אמת'דיג נו אז די הייליגע ר' זושא האט עס געזאגט טראכט איך צו מיר אקעי איך אויך, אבער האסט שוין נעכטן אויך געזאגט טויזנט מאל דו מיינסט עס אמת'דיג אבער יעצט מיין איך, אבער יעצט מיין איך עס אמת'דיג. יא אבער נעכטן האסטו אויך געזאגט די אבער

בפרט פאר מען גייט שלאפן, פאר מען גייט שלאפן, מענטש גייט שלאפן אזוי מיואש, אה? מארגן וועט שוין זיין גוט, מארגן, פאר מען גייט שלאפן, ליין קרישמע, ליינסט קרישמע פאר דו גייסט שלאפן? ליינסט קרישמע פאר דו גייסט שלאפן? אה? ס'איז צו א נעבעכדיגע זאך? נאר די פרומע מענטשן טוען עס? כ'האב מיך שוין אויסגעלערנט אין דארמעטארי אז ס'איז נישט קיין זאך וואס מען דארף טון?

קרישמע, וואס? האסט נעכטן אנגעפאנגען? דו ליינסט קרישמע פאר דו גייסט שלאפן? ביסט זיך מתוודה, יא? אפאר ווערטער פארן אייבערשטן, אפאר ווערטער פארן אייבערשטן. דער הייליגער ר' נתן שרייבט אין ליקוטי הלכות אז מען ליינט קרישמע ביינאכט און מען איז זיך מתוודה. אינו זז משם עד שמוחלין לו על כל עוונותיו, מען איז מוחל אלע עבירות. ווי לאנג נעמט קרישמע? שלמה ווי לאנג נעמט קרישמע? כ'הער נישט. דריי מינוט? ווי לאנג נעמט וידוי דברים? ווענדט זיך וואס מ'האט געטון, הא? מ'האט געטון אשמנו, די אר"י הקדוש איז אשמנו. אשמנו. די אר"י הקדוש האט אוועקגעשטעלט א וידוי דברים. ווי לאנג נעמט עס? נעמט נישט לאנג. מענטש שלאפט איין מיטן אייבערשטן, ער געבט זיך איבער דעם אייבערשטן, בידך אפקיד רוחי, איך געב מיך איבער צו דיך אייבערשטער, זיי מיך מוחל אייבערשטער, איך גיי שוין זיין וואויל. אה, איך האב שוין נעכטן געזאגט פאר דיר די זעלבע ווערטער, אבער יעצט מיין איך עס אמת'דיג. איך האף, מיט א קאפל שלאפסטו יא. אפשר האסטו געזען אין דארמעטארי, דו ווייסט איך בין געווען א מלמד אין א תלמוד תורה, און איך זעה פאר, פארן שלאפן ווי א יונגל נעמט זיין קאפל און זיך שיין מסדר אזוי די וועש, כ'האב נישט געוואוסט וואס דאס איז, ציצית אפגערעדט די גאנצע באנק, קיינער שלאפט נישט מיט קיין ציצית פרעגן זיי אונז בחורים, פערצן יעריגע בחורים, קען זיך טשאוקן, טשאוקן? טשאוקן, ס'איז זיך טשאוקן מיט דעמאלטס איז געווען דעמאלטס איז נאך נישט געווען קיין עירפאדס.

מיין טאטע זיין נעבעך אז איך ליין קרישמע ווייל כ'האב געטראפן בחורים, סאו מיין טאטע זיין נעבעך אז איך שלאף מיט קליידער ווייל כ'האב געזעהן אין דארמעטארי מ'שלאפט אן קליידער נעבעך פאר די מענטשן וואס זיי פירן זיך נישט זענען צובראכן דער רבי האט אונז געגעבן א מתנה כ'בעט דעם אייבערשטן פאר איך גיי שלאפן הייליגער באשעפער העלף מיך כ'וויל זיין א גוטע איד. הייליגער באשעפער איך וויל אנטון תפילין, איך וויל אנטון תפילין יעדן טאג, הייליגער באשעפער איך וויל דאווענען שחרית מנחה מעריב, מתנה באקומען פון רעבן אפילו איך בין ווייט פון דעם, איך בעט עס, איך בעט עס נאכאמאל, איך בעט עס נאכאמאל, אבער די עיקר דארף מען בעטן אויף אמונה, די עיקר דארף מען בעטן אויף אמונה, ווייל ווען ס'איז גאר ביטער קען מען נישט דעמאלטס קומען זאגן דו ווייסט אלעס איז די אייבערשטער, דעמאלטס שפרינגט מען שוין אראפ פונעם בנין, השם ישמרינו, שרעקנדיגע מעשות, דעמאלטס טאנצט מען שוין אראפ, מען קען נישט זאגן פאר א מענטש חיזוק ווען ער איז געטשאוקט, מען דארף לעבן מיט אמונה פון אלס קינד, ברוך השם מען לערנט דא אמונה, דער רבי לערנט מיט אונז נאכאמאל אמונה, די אייבערשטער מאכט אלעס, די אייבערשטער איז דא, געב זיך איבער צו אים. שוין, די אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל אריין גיין די ווערטער אין אונזערע הערצער. יעצט לאמיר זען, די גייסט ארויס נאכן שיעור, איינער האט דיר געגעבן בטעות א א א א א באקס, קומט אים נאך נישט יעצט דארף מען נאך נישט שלאגן, ס'איז מיר באשערט געווען, שוין. יעדע זאך זיך שלאגן, בחורים איינער מיטן צווייטן, פליקן און שטעכן און אוועק מאכן. די אייבערשטער איז דא, די אייבערשטער מאכט אלעס. ער, און ער, און ער האט מיר געזאגט, און ער האט מיר געזאגט, און מען טוט און מען מאכט גאנץ גוטע זאכן, דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער מאכט אלעס. ווארף שוין אוועק די אלע נארישע מחשבות. וויפיל צייט האסטו אוועקגעגעבן צו טראכטן אז דו גייסט קיין חתן נישט ווערן? זאג עס הויעך, וויפיל צייט? טעג, וואכן, יארן? אמת, נו? נו? שוין איבערגעבעטן די אייבערשטער?

געדענקסט די מעשה מען פלעגט פארציילן יארן צוריק ווען דו ביסט געווען אין ישיבה? די מעשה דער מענטש האט געכאפט א היטש און ער האט געהאלטן א גאנצע פעקל, א גאנצע זעקל פאטעיטאס פאר פערד און וואגן, ער איז ארויף אויפן היטש, איינער האט אים ארויפגענומען, איינער האט אים ארויפגענומען אויפן וואגן, אבער ער האט ווייטער געהאלטן דעם זעקל פאטעיטאס, ווייל ער האט נישט געוואלט אז די פערד זאלן דארפן אויך שלעפן די פאטעיטאס. געדענקסט די מעשה ארי? האט אים דער בעל עגלה געזאגט, רבי איד! לייגט אראפ די קארטאפל, זאגט ער קען עס נישט טון פאר די פערד, זאגט ער אים די פערד שלעפט מיט דיך מיט די פאטעיטאס, ס'איז א שאד אז דו זאלסט זארגן, די זעלבע זאך א מענטש ער זארגט זיך אומנויטיג, סאו וואס וועט זיין, מאכן אזוי, מאכן אזוי, מאכן אזוי, הער שוין אויף צו מאכן די אלע זאכן פלענער מיט זארג ווייל די, דו ביסט אויף א פערד, די, די, די וואגן טראגט דיך, די וואגן טראגט אונז. אייבערשטער העלף אונז זאל מען עס ארייננעמען אין אונזערע הערצער.